רבותי, ערב שבת, חזון, דברים, ס'איז דא אזא מושג ראק באטאם, ס'איז דא די מענטשן וואס האבן משברים, מענטשן וואס האבן עדיקשאנס, וואס זענען סטאק, זיי זענען סטאק בדרך לא טובה, יעזוב רשע דרכו, קאצקער רבי געפרעגט, וואס הייסט רשע דרכו, א רשע האט עפעס א דרך? זאגט ער זאל אפלאזן דאס וואס ער מיינט אז ער האט א דרך. פראבלעם איז אז אונז פארן אויף א וועג אויף א לאנגע וועג יעדע איינער און אונז ווייסן נאכנישט אז אונז האבן נישט קיין וועג אונז מיינען נאך אז ס'דא א וועג ס'דא א וועג זיך מסדר צו זיין ס'רעדט זיך סיי בכלל די זאך וואס הייסט כנסת ישראל ס'איז זייער שווער צו רעדן וועגן און סיי בפרט אין די זאך וואס הייסט איש ישראל א יעדע איד וואס הייסט א מענטש. און אוודאי די כלל איז משפיע אויף די פרט וואס אונז לעבן אין די אין די מציאות וואס איז געגעבן צו אונז דורך וועלכע וועלט אונז לעבן און דורך וועלכע דור אונז לעבן און דורך וועלכע מענטשן אונז באלאנגען צו דורך וועלכע מענטשהייט אונז באלאנגען צו און אוודאי די זעלבע וועג די פרט איז משפיע אויפן כלל, אין בכלל אלא מה שבפרט, די פרט איז דאך סך הכל די קיבוץ פון די אלע מענטשן וואס זיי טוען דאס ווערט דאס ווערט די הנהגת הציבור דאס ווערט די ציבור היינט קען מען עס זען קלאר וואס עס הייסט דעמאקראטיע יא אז די פרעזידענט די נשיא די מלך די ראש ממשלה סך הכל די מענטש וואס די עולם וויל דא א וועג וויאזוי מען קומט אן פון איינס צום צווייטן וויאזוי די מענטש וואס איז אהוב על הציבור וואס סאם האו אדער וואס ער קען די בעסטע שפילן פאליטיק ער ווערט די ראש העם ער ווערט די מנהיג ער ווערט די פירער פון די כלל. און יעדע איינער מיינט אז ס'איז דא א וועג, ס'איז דא דרכים, מ'קען גיין אין פארשידענע בתי מדרשים, יעדע איינער גיבט איבער זיין וועג און ער היט עס שטארק בקנאות, מ'זאל נישט אוועק גיין פון די ריכטיגע וועג. און די כלל איז, די כלל איז אז ווי לאנג אז מ'מיינט, יא, די רשע מיינט ער האט א וועג, רשע דרכו, רוקט זיך גארנישט. און די וועג איז מצורף פון זייער אסאך, פון זייער אסאך, פון זייער אסאך. זאכן פון זייער אסאך סיי פון גוטע זאכן ווען ס'וואלט נישט געווען קיין טוב אין דעם ס'וואלט נישט געווען קיין גוטע זאכן וואלט עס אוודאי נישט עקזיסטירט קיין שום רע לויטער ריין לויטער רע לויטער חורבן עקזיסטירט נישט. אבער ס'איז אויכעט פארמישט, ס'איז אויכעט פארמישט ס'הייסט די וועג ווי אזוי מען האט די ביסל טוב וואס אונז האבן איז פארמישט מיט געוויסע מ'קען עס רופן שלעכטע פעטערנס אזוי ווי א מענטש, א מענטש האט א געוויסע אדיקשאן א געוויסע א געוויסע רע וואס ער האלט זיך אין איין שלאגן מיט אים און ס'גייט אזוי. אפשר ווערט ער אביסל בעסער, אפשר איז ער א שיכור, און אינדערפרי ווערט ער ניכטער, און ס'גייט צוריק, עס איז א סייקל, און ווילאנג דער מענטש, אזוי איז די סדר, ווילאנג דער מענטש מיינט אז ס'איז סורווייוועבל, און אפשר איז עס טאקע, איך זאג נישט אז ער האט א טעות, ווילאנג עס זעט אים אויס סורווייוועבל, ווילאנג ס'זעט אים אויס אז ס'גייט א מהלך, שבת טוט מען תשובה, אין די וואכן זינדיגט מען, אדער עפעס אזוי, איז רוקט זיך גארנישט, דאס איז א כלל ווער עס ווייסט מענטשן, א פשוט'ע מציאות, א פשוט'ע פעטערן וואס מ'זעט. ווען הייבן זיך אן זאכן צו רוקן, ווען הייבן זיך אן, ווען מאכט זיך, מאכט זיך אויך נישט אזוי אפט, אבער ווען מאכט זיך אז א מענטש טוט תשובה, מאכט זיך אז א מענטש טוישט זיך, ער גייט ארויס, יעזוב רשע דרכו, ער גייט ארויס פון זיין שלעכטע פעטערן, ער טוישט פעטערנס, איינע פון די וועגן וואס ס'מאכט זיך איז, ווי מ'זאגט הי היטס ראק באטעם, און קומט אן ביז אונטן, כידוע די רבי ישראל סאלאנטער האט געזאגט אז. ער פלעגט, ער פרובירט משפיע צו זיין, פרובירט אויפצוטון ביי די, ביי די עולם דארט ווי ער האט געוואוינט אין ליטע, און ס'איז נישט געגאנגען, פלוצלעך איז ער געגאנגען סוף ימיו איז ער געווען אין פאריז דארט ביי די סטודענטן, די אידן וואס זענען שוין געווען אינגאנצן אפגעפארן צו האלב אפגעפארן צו אינגאנצן מתבולל געווען, אסימילירט כמעט, דארט האט ער געפילט אז ער קען מער אויפטון, ער האט געזאגט א משל. אז ווי לאנג די פערד, א פערד גליטשט זיך אמאל אויף א בארג, ווי לאנג ער גליטשט זיך איז זייער שווער אים צו כאפן, מ'דארף האבן ריזיגע כוחות אז צו כאפן די, סטאפן א פערד, ווי לאנג ער איז נישט, ווען ער איז שוין אנגעקומען אונטן, איז ער שוין רואיג, רוט ער שוין, דאמאלטס קען מען רעדן, דאמאלטס קען מען אים צוריק אויפהייבן, ער זאגט די אידן אין אין ווי ער איז געקומען פון זיי גליטשן אבער טיפער וואס ס'מיינט איז פארוואס דער פערד פארוואס דער פערד ווען ער האלט אינמיטן וועג קען מען אים נישט טוישן דרייען צו די ריכטיגע וועג ארום דרייען זאל גיין ארויף אינסטעד פון אראפ ווייל די פאוער די ענערדזשי יא די אינערשיא וואס ער האט פון פארן איז נאך דארט הייסט ער איז געפארן דער פערד פארט ס'איז דאך א גוטע זאך אז דער פערד פארט אז די קאר פארט איז דאך א גוטע זאך נאר יעצט אט דעי פארן איז גורם אז ס'זאל אראפ פארן בארג אראפ. און ס'גייט אנקומען צו א קרעש, ער ווייסט נאכנישט אפילו כאילו כאילו ווען ער וואלט געוואוסט כאילו די פערד די פערד ווייסט דאך נישט אבער ווען די פערד וואלט געוואוסט אדער ווען די מאשין וואלט כאילו געהאט א השגה אז ער גייט קרעשן וואלט ער געסטאפט פארן, אבער ער קען נישט ס'איז נישט ס'איז נישט פארט פון זיין נעיטשער ס'איז נישט פארט פון זיין מציאות ער זאל קענען וויסן, מילא פארט ער ביז ס'קראכט, ווען ס'קראכט דעמאלטס כאילו געפינט ער אויס, וואס הייסט ער געפינט אויס? ער איז צובראכן ער איז סטאק דעמאלטס דעמאלטס ווייסט ער אז ס'האט געקראכט אבער ווילאנג ער ווייסט נישט איז די עצם חלק הטוב די עצם כח החיות די עצם כח הפארן מאכט אים ער זאל פארן און פארן בארג אראפ און בארג אראפ און בארג אראפ. און דאס איז וואס געשעט ווען מענטשן אדער סאסייעטיס אדער לענדער אדער די גאנצע וועלט זענען סטאק אין געוויסע סייקלס, דאס וואס מאכט זיי פארן, דאס וואס מאכט זיי נישט קענען סטאפן און זיך אויסדרייען, תשובה טון, איז דווקא דער חלק הטוב. ס'איז אלעמאל אזוי, דער חלק הטוב מ'זעט זייער שטארק די חלק הטוב, זאגסט זיי, זאלסט אויסלעשן די ענדזשין, מיין גאנצע זאך איז דאך אז איך האב א ענדזשין, מיין גאנצע זאך איז דאך אז איך האב א מאטאר אז ס'פארט. און ווילאנג ס'איז אזוי איז טאקע, די סייקל וועט גיין און ס'קען זיין אמאל איז דאס די איינציגסטע וועג מ'קען מ'מוז עס לאזן פארן וואס מ'קען גארנישט טון רבש"ע האט אויפגעגעבן כאילו מ'קען גארנישט טון ס'פארט ס'פארט אזא סייקל לאמיר עס פארן ווען גייט מען קענען עפעס אנהייבן צו טון קענען אנהייבן צו רעדן וועגן א תיקון עפעס רעדן וועגן א טויש ווען ס'וועט אנקומען אינגאנצן אונטן ווען די סייקל וועט סטאפן דעמאלטס עס וועט שוין נישט זיין, אנדערע ווערטער, עס וועט שוין נישט זיין וואס צו פראטעקטן, עס וועט שוין נישט זיין וואס מגין צו זיין אויף דעם, דעמאלטס וועט מען קענען אנהייבן בויען פון פריש, נישט פון פריש אוודאי, מיט די סגולה, מיט די פאטענשאל וואס איז נאך דא, אבער דעמאלטס קען מען אנהייבן צו בויען פון פריש. אזוי, אזוי איז אין די סדר השנה, אזוי איז אין די סדר ההיסטאריע, און די סדר השנה שפילט איבער א געוויסע משל, א געוויסע משל פון די היסטאריע, און די היסטאריע האט אויך כללים ופרטים, עס איז דא.

שאפן א יסודות'דיגע טויש, א יסודות'דיגע טויש לטובה, מ'קען גארנישט טון וועגן דעם ווייל מ'איז מחיוב, מ'איז טאקע מחיוב, מ'איז מחיוב צו היטן אויף די ביסל לעבן וואס איז נאך דא, מ'איז מחיוב צו היטן אויף די ביסל טוב וואס איז נאך דא, מ'איז מחיוב עס, און טאקע דאס וואס די טוב איז אין די וועג וואס ס'איז איז גורם אז ס'זאל כסדר צוברעכן זיך, כסדר די קאר צוברעכט זיך און מ'לייגט אריין אביסל מער געז און מ'לייגט אביסל סקאטש טעיפ פון דא און אביסל א שטריק פון דארט און אזוי פארט עס ווייטער און ווייטער די באן. אבער מער פון דעם קען מען נישט טון. ס'דא אבער, ס'דא אבער א מינוט, ס'דא אבער א א א מצב, א תנועה, א תנועה בנפש וואס הייסט, געענדיגט, געענדיגט מיט די אלע תירוצים. און דאס הייסט מען קען עס אנרופן מען וואלט געקענט אנרופן אז כאילו ער איז מכיר זיין אין זיין אמת'דיגע חסרון אבער ווי איך זאג יעצט ס'נישט אזוי פשוט צו זאגן ס'איז זייער גרינג צו זאגן ווי לאנג א מענטש ווייסט נישט ער מיינט אז ס'גייט אז ער איז גוט טוט ער נישט תשובה דאס איז פשוט אבער די פראבלעם איז אז ער איז טאקע גוט נישט נאר אז ס'איז א ליגנט אין א גרויסע חלק מען קען דאך נישט למשל מען זאגט אלעמאל מען קען נישט גיין זאגן פאר א מענטש די אמת מען קען נישט זאגן קען נישט זיין קיין קאצקער און זאגן די די אמת ס'הייסט די ביקורת די קריטיק וואס מען קען אמת'דיג זאגן אויף א מענטש מען קען נישט פארוואס ס'גייט אים צוברעכן און וואס שלעכטס וועט ער זיין צובראכן ס'וועט צוברעכן אויך די חלקים הטובים שבו יא ס'וועט צוברעכן אויך דאס וואס ארבעט נאך יא וועט זיך צוברעכן. אפילו אז דאס וואס ארבעט יא, דאס איז אליינס וואס איז גורם צו זיין חרבן, אז די חרבן זאל זיין גרעסער ווען ס'קומט, דאך איז נישט אלעמאל דא א רעכט, דארף אפשר זיין א דאקטער, מ'דארף האבן א, אמאל איז דא איינער וואס ער האט א רעכט, אויך נישט אזוי פשוט. מ'קען עס טאקע נישט טון. און ס'איז א זייער שטארקע מצב פון אזוי ווי אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי, מ'מוז טון א זייער אסאך זאכן וואס זענען בדיעבד, מ'מוז נישט נאר טון, מ'מוז אפילו פראמאוטן אן א סוף זאכן וואס זענען בדיעבד, נישט נאר בדיעבד, זענען ממש שלעכט אפשר.

אין די וועלט נישט דא נישט דא קיין מנוחה נישט דא לא איברי עלמא אלא לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים א צדיק גמור און א רשע גמור זענען קאמפליט מענטשן זענען מענטשן וואס זענען אלעמאל רואיג זיי טוען וואס זיי זענען א רשע גמור טוט ער לויטער רשעות א צדיק גמור טוט ער לויטער צדקות אבער האט מנוחה ער איז ער איז סטאביל ער איז סטעיבל אין וואס ער איז אלעס אנדערש ווילאנג אונז זענען אין אזא סארט סטעיט וואס מ'טאר נישט מ'טאר נישט אנערקענען די אמת ווי שרעקליך ס'איז. מילא טאר מען דאך נישט אנערקענען ווי גוט ס'איז אדער ווי גוט ס'וואלט געקענט זיין, אונז זענען סטאק צווישן דעם און מען קען אביסל ווי מען זאגט אין די תניא איז מאריך מיט אזעלכע עצות, א מענטש זאל זיך פילן שלעכט ביינאכט ביי קריאת שמע שעל המיטה און אינדערפרי זיך מחזק זיין, ר' נחמן זאגט מ'איז זיך מחזק אין איין שורה פון דאווענען צוברעכט מען זיך, א צווייטע שורה איז מען זיך מחזק, מען טאנצט אזוי אהער און אהין, פוסח על שתי הסעיפים. און און און מ'איז זייער סטאק, ס'איז אין א געוויסע זין איז דא א גרויסע צער, א נשמה, א מענטש, א נפש, אסאך מער ווי אזוי מ'זאגט מנוחה, אסאך מער ווי ווי ער וויל, ס'זאל אים גיין גוט כביכול, וויל ער א רואיגקייט, וויל ער אזאך וואס מ'קען, ער וויל מנוחה, ער וויל ער וויל קענען זיין זיך, ווי מ'זאגט, קענען זיין אוטענטיש, ער וויל קענען זיין וואס ער איז, און ער קען נישט זיין וואס ער איז, ווייל ער וועט זיין אינגאנצן וואס ער איז, ווי זאגט מיין חבר, איך וויל נישט זיין וואס איך בין, איך האב מורא איך וועל זיין א רשע מרושע, איך וועל זיין וואס איך בין, כאטש שפיל איך אביסל אז איך בין גוט, שוין, ערגעץ קומט מען אן. דאס איז, דאס איז, דאס איז די, און דאס איז, דאס איז א פאקט, דאס איז א טרעגיק, ס'איז זייער, זייער טראגיש אז אזוי לעבן אונז, אזוי לעבט אידישקייט, איך רעד ב... בפרט, מ'קען רעדן בכללות די זעלבע זאך, אונז האלטן איין אן כסדר געוויסע מנהגים, געוויסע מהלכים, געוויסע דרכים, מען ווייסט אז זיי זענען שלעכט, מ'ווייסט אז דאס וואס מען האלט זיי אן מאכט זאכן געוויסע וועג ערגער, אבער מען מען פילט נישט קיין רעכט, מען האט נישט קיין מנוחה, מען האט נישט קיין רשות מוותר צו זיין, ווייל ס'וועט ווערן א חורבן. פאר דעם אבער זענען דא מצבים בכלל ובפרט ס'דא דרכי עבודה איז דא חלקים פון די יאר חלקים פון די טאג חלקים פון די וואך וואס זענען געשטעלט אויף דעם זיי זאגען אונז די נקודה. אז מען מוז מער נישט, מען דארף זיך מער נישט מחזק זיין. מחזק זיין איז א גרויסע עול. עס קומט דאך פון דעם וואס אונז האבן נישט אין אי אתה רשאי ליפטר ממנה. איך קען נישט פטור ווערן. יא לאמיר זאגן, די גמרא זאגט קודם חורבן בית המקדש, פערציג יאר איז שוין דלתות ההיכל נפתחות מאליהן, מען האט געזאגט פאר פאר די מחריבי בית המקדש האט מען געזאגט קימחא טחינא טחנת, וואס ענק ענק נעמען איבער א הויז וואס די בעל הבית איז שוין נישט אינדערהיים, ענק נעמען איבער א זאך ענק מאכן פארברענען א זאך וואס איז שוין פארברענט, ס'זעט נישט אויס אז ס'פארברענט אבער ווער ס'ווייסט אז די יסוד איז אלס שוין פארפוילט, דארף נאר געבן איין ריר איין איין בליטשקע איין ריר און ס'פאלט צאם, דאס איז נישט נישט קיין אמת'דיגע חידוש. אבער האט האט דען א איד געטארט עס טון? אוודאי. די כהן וואס ער גייט אין עבודה יעדן טאג, די אידן וואס זיי גייען אה געגאנגען אין בית המקדש זענען ממשיך, זיי האבן געמוזט. אין א זייער סעד וועג, האבן זיי געמוזט ממשיך זיין די בית המקדש וואס איז קוים, די שכינה איז שוין נישט דארט, יא, די סנהדרין איז שוין נישט דארט, די שכינה איז נישט דארט, אבער כהלכה, און מען קען דאך, ער זאל אליינס פארברענען די בית המקדש, זאל דער איד, כ'מיין חס ושלום, איז גייט ער און ער גייט און ער איז מתפלל און ער פאסט, ר' צדוק פאסט פערציג יאר פאר די חורבן אז ס'זאל נישט זיין קיין חורבן, נישט קלאר צו ער טראכט אז ס'איז דא א טשענס, ער מוז דאך, ער איז דאך פארט, ער איז דאך א צדיק, ער איז אחראי פאר פאר אידן, ער קען נישט נישט דאווענען אז לאזן די מצב אזוי ווי ס'איז, אבער די די תפילה איז א תפילה שאינה שגורה בפיו, די תפילה איז זייער א שלעכטע מצב, און אזוי אזוי לעבט אזוי לעבן אונז. און אונז אונז לעבן אויך אזוי און מ'דארף עס זאגן אזוי, ס'דא אלע אלע חסידישע ספרים און אלע, נישט נאר חסידישע ספרים, חסידישע ספרים זענען ספרים, קען ס'איז זייער גרינג צו זאגן חסידים האבן פארדרייט, נו נו נו, זאגן אסאך מאל דאס, יא ס'דא חסידים וואס זאגן, האבן פארדרייט, האבן געוואלט מאכן פרייליך, שבת חזון, די ליטוואקעס זענען סעד, זענען אונז פרייליך, סתם. דאך נישט פשט די חסידים זענען געווען מענטשן צו זייער וועג וואסערע סעלושענס זיי האבן געהאט אבער מענטשן וואס זענען געווען זייער סענסעטיוו צו די רעאליטי זייער סענסעטיוו צו וואסערע סארט מענטשן זענען אונז וואס ווען אונז זאגן זאכן יודעים היו בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא לפיכך לא כיזבו בו יא ס'איז דאך די ערשטע יסוד קאצקער רבי האט געזאגט א חסיד איז איינער וואס נארט זיך נישט יא איינער וואס לאזט זיך נישט און זיי זיי האבן געוואוסט און ס'דא א ריזען ס'דא א ריזען פארוואס די זיי זאגן כסדר די די חיזוק יא ס'דא חיזוק ס'דא כרובים מעורין זה בזה ס'דא די אלע שארפע לשונות די אלע שארפע זאכן ווייל זיי ווייסן אין א געוויסע זין איז עס פארט פון די גלות זייער א שטארקע פארט פון די גלות. סטענד קען רעדן פון די פארט פון די גאולה אבער איך וויל זאגן אז די גאולה איז אין די צווייטע זייט ווייל א איד היינט איז דא דרשות התעוררות לאבילות החורבן ס'איז דאך א מין פאני זאך נאך נישט געווען אין די וועלט אזא זאך אויב מען פילט זיך גוט איז דאך גוט ניין מען דארף זיך מודיע זיין אז עס איז נישט גוט אז זאלסט וויינען ווי ווי קומט אזא זאך בכלל. און נישט נאר דעם, כדי צו זאגן דעם דרשה, מ'קען נישט אמת אינגאנצן זאגן אז די מצב איז אין דער ערד. פארוואס נישט? ווייל די עולם וועט אהיים גיין. דאס איז די פאקט. די עולם וועט אהיים גיין. די עולם, אונז האבן נישט די מעגליכקייט אין גלות, אונז האבן נישט די מעגליכקייט צו וויינען ריכטיג, צו ארויסהאבן ווי אין דער ערד אונזער מצב איז. וויבאלד אונז זאלן אונז זאלן אפלאזן די גאנצע זאך אונז זאלן נישט קענען ממשיך זיין אפילו די קליינע אזוי ווי די אידן פאר די חורבן נאכן חורבן האט מען געבויט א א נייע אידישקייט וואס איז נישט אן די בית המקדש געוויסע זאכן מיט זכר למקדש מיט זכר לחורבן מיט אלע מיני מהלכים מיט אלע מיני דרכים און דאס ווערט אזוי ווי א אלטערנאטיוו בית המקדש, און זיי זעען אויס זייער ענליך, ממילא כדי צו קענען בכלל עפעס אנהאלטן, אפילו די אנהאלטן כאילו די די זכר החורבן די זכר המקדש, דארף מען קענען עס עס רעפן אין זייער אסאך חיזוק, אין אנדערע ווערטער מ'דארף קענען זייער שטארק מחזק זיין די חלקים וואס וואס אונז האבן נאך וואס ארבעטן נאך, ווייל אנישט וועט זיך אלעס צוברעכן, אלעס פארלוירן ווערן. און דאס איז א חלק פון זיין סטאק, ווילאנג א מענטש האט חיזוק, ווילאנג ער האט חיזוק, יא אז איינער איז א פאנקשענינג אלקאהאליק ווי מ'זאגט, יא ער וועט בלייבן, אפשר איז עס גוט, אפשר איז בעסער פאר אים דאס, כ'ווייס נישט, אפשר איז אמאל איז בעסער, אבער דאס איז א פאקט אז קיין תיקון גייט נישט זיין פון דעם, אן אמת'דיגע תיקון גייט נישט ווערן פון דעם. ס'איז אבער דא אזא אזא אפשרות, ס'איז דא אזא מעגליכקייט, ס'איז דא אזא, ס'איז דא אזא טאג, ס'איז דא אזא זמן. וואס מ'האט פערמישן, מ'האט פערמישן צו זיין אינגאנצן אויס. די אייבערשטער איז געקומען ויצת אש בציון שפך חמתו על עצים ואבנים, די אייבערשטער האט געזאגט געענדיגט, מען שפילט מער נישט קיין געימס, געימס גייט מען מער נישט שפילן, ס'גייט אויסזען די חיצוניות אזוי ווי די פנימיות זעט אויס, ביז יעצט איז געווען א מקדש אן השראת השכינה, ס'איז געווען קוים, מ'האט געשפילט מקדש, מ'שפילט מער נישט. יא אזויווי אמאל איז דא א מאן און ווייב זיי שפילן הויז זיי האבן שוין נישט קיין אמת'דיגע התחייבות זה לזה זיי האבן נישט קיין קאנעקשאן זה לזה אבער זיי זאגן נו איך ווייס זיי האבן נישט קיין נערוון צו גיין אין בית דין מאכן א גט מ'עט מ'עט שפילן ווייטער הויז און ס'איז א מצב ס'איז א תיקון עס איז מ'קען נישט אפילו זאגן אז ס'איז שלעכט ס'איז שלעכט ס'איז גורם אסאך מאל ס'זאל ערגער ווערן די מחלוקה אבער איין טאג זאגט איינער פון זיי געענדיגט מ'גייט אוועק. מיר נישט מאכן קיין גט אדער ספר כריתות אימכם מיר זיך נאר סעפערעיטן גיי וואוינען עקסטער לאז דיך אפ אה יעצט וועט מען זעהן וואס די מצב איז דאס אז די חיצוניות שטימען מיט די פנימיות דאס מיט די נקודה הכי פנימית וואס זאגט אז ס'ארבעט מער נישט די שידוך ס'ארבעט מער נישט די זיווג ארבעט נישט נישטא קיין יחוד דא נישטא קיין השראת השכינה דא און יעצט אז די חיצוניות איז עס איז קלאר אזוי. וועט מען איינזען, נישט נאר קודם כל מ'וועט קענען טראכטן וואס צו טון, צווייטנס מ'וועט קענען זען אפשר וועט ער מגלה זיין אז ס'איז נישט אזוי גוט צו זיין סינגל, זען אז מען דארף צוריק בויען עפעס און אפילו מען קען עס נאר צוריק בויען חצי, די חצי וועט לפחות זיין ערענסט, וועט נישט זיין בדיעבד'יגע חצי, נישט נו אונז האבן שוין חתונה געהאט מוז שוין בלייבן, ניין אונז ווילן זיין צוזאמען אפילו אן עפעס חלומות פאנטאזיעס וואס מען האט געהאט, דאס איז א גאנץ אנדערע זאך ווי איינער וואס לעבט אזוי בדיעבד, וואס לעבט אזוי נו מען איז סטאק, סטאק איז נישט קיין וועג, סטאק איז. איז סטאק. וועגן דעם איז דא, איך מיין דאס איז דאס אפשר אליינס א עומק היחוד, אבער איך וויל נישט זאגן די ווארט, ווייל עס רואינט וואס איך זאג. פאר דעם איז דא איכה, פאר דעם איז דא איכה, איכה, איכה איז די, איז די ווארט. און אונז לערנען משה רבינו שוין אין די וואכעדיגע סדרה האט גערעדט וועגן דעם, און מען דארף וויסן איינע פון די זאכן פון ספר דברים, פון די אנהייב ווער עס לערנט פרשת דברים זעט שוין, דאס איז ממש די ערשטע מעשה, איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם. הבו לכם אנשים חכמים, משה רבינו זאגט פאר די אידן, און ער וויל זיי אריינברענגען דעם וואס אונז רופן מיתת משה, דאס איז שורש חורבן בית המקדש, משה איז נישט אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, משה איז געשטארבן, די תורה איז געשטארבן, כביכול שריפת התורה, נשברו הלוחות, אלע זאכן גייען צוזאמען, די מרגלים. משה זאגט פאר די אידן, מען קען אנהייבן מיט אנערקענען די די בעיה, מען קען אנהייבן מיט זאגן, ס'גייט נישט אזוי, איך איך בין א גרויסער רבי, איך בין זייער גוט אבער איך קען ענק נישט ליידן, איך קען ענק נישט ליידן, ענק זאלן עס וויסן, ענק זענען מענטשן וואס איך קען נישט ליידן, איכה אשא לבדי, מ'וועט מאכן א גאנצע פאונדעישן, מ'וועט צוזאמנעמען נאך חכמים, זאג מיך מיט וועם איך קען רעדן, דאס זאגט ער, הבו לכם אנשים חכמים, איך קען נישט מיט ענק רעדן, ענק מאכן משוגע די קאפ, יעדן טאג מיט נייע טענות, מיט נייע שאלות, מיט נייע מעשות. ברענגט מען מיך אפאר מענטשן מיט וועם איך קען רעדן, אפשר די מענטשן זאלן קענען רעדן מיט ענק, איך מיט ענק קען נישט רעדן. דאס איז זייער א שארפע זאך. און דער מדרש שטעלט עס צו, צו איכה, איכה אייכה וואס די אייבערשטער האט געזאגט פאר אדם הראשון איכה וואס ירמיהו הנביא זאגט איכה וואס די. שיר השירים זאגט, איכה תרעה, איכה תרביץ בצהרים, די אשה די די די אהובה רעיה זאגט פאר די דוד אין שיר השירים. און דאס איז א זכי', דאס איז א גרויסע זכי', דאס אז אז ס'דא אזא טאג, ס'דא אזא צייט, מ'דארף נישט אנטון קיין תפילין, מ'דארף נישט אנטון קיין טלית, מ'דארף זיך נישט מאכן, מאכן מאכט מען זיך א גאנץ יאר, מ'מאכט זיך נישט. און ס'איז א תנאי בנפש צו מ'טוט יא אן תפילין, ס'דא אזא ס'איז אזא סארט אזא סארט אנערקענונג, אזוי ווי אונז לערנען אין פארשידענע אנדערע שיעורים. דאס איז א זאך אז איך זאג דא אין דעם לשון ס'דא אזאך ס'איז א זכר לחורבן יא אין שולחן ערוך איז זייער אינטערעסאנט אין הלכות הלכות תשעה באב נאכדעם וואס מ'לערנט אלע הלכות תשעה באב אלע הלכות תענית איז דא הלכות זכר לחורבן כאילו ס'הייסט מ'קען זאגן אז אזא לשון וואס חסידישע האבן ליב כאילו איז דא אין במקום איז דא בית מקדש איז חרוב אבער וואס אזוי ווי מיר לערנען אין די די גמרא מ'קען נישט מ'קען נישט לעבן אין די מצב פון חורבן אלעמאל.

כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, דאס איז דאס וואס מ'זאגט ביי איכה, יא? דא עדן וואס ווייסט, השיבנו השם, און נאכדעם, וועט מען, וועט מען זיין צוריק, ביז דערווייל זענען זיי נישט, און זענען סעפרעיטעד, און זענען אפגע'גט, צו אפגע'גט צו נישט. קען דאך אבער נישט אזוי לעבן. וואס וועט זיין, און וואס וועט זיין אויב נישט, מ'וועט אינגאנצן שטארבן, מ'וועט אינגאנצן, קען זאגן מ'דארף רעדן, מ'דארף רעדן פארוואס מ'קען נישט, וואס וואלט געווען, אבער מ'קען נישט, נישט פראקטיש. איז לעבן אונזער גאנצע לעבן כאילו, כאילו מ'מאכט זכר לחורבן מ'נעמט א לולב שבעה זכר לחורבן כביכול, מ'לעבט אין אזא עולם של כביכול, עולם של כאילו, און ס'איז פעיק, ס'איז פעיק, אלע פעיקנעס וואס אונז שפילן, איז דאך די פעיקנעס וואס אונז שפילן כאילו איז, כאילו ס'איז דא א גאט, כאילו איז ער דא, כאילו אונז זענען מאמינים אין דעם גאט, כאילו אונז האבן א תורה, כאילו די תורה זאגט אונז וואס צו טון. ס'איז דאך אלץ פעיק. אזוי ווי די רמב"ן זאגט ס'איז אלץ הציבי לך ציונים, ס'איז געמאכט מ'זאל נישט פארגעסן ווען משיח וועט קומען, ווען מ'וועט קענען מאכן, בויען א א בית, בויען א א א לאנד, בויען א סאסייעטי, בויען א וועלט ווי ס'שטימט די וועלט, ווי ס'איז דא אין דעם בשובך לציון ברחמים, דעמאלטס וועט עס זיין עכט, ביזדערווייל אזוי ווי די כוזרי זאגט אונז דאווענען יעדן טאג און אונז זאגן רצה הער אויס אונזער תפילות זיי מקבל, וועלכע תפילות? נאר נישט די פון יעצט, כביכול ווען משיח וועט קומען דעמאלטס וועט אפשר מעלה זיין אלע תפילות, דעמאלטס וועט מען וויסן וואס מען האט געטון, ביזדערווייל שפילן אונז כאילו. און ס'איז דא א גרויסע צרה מען קען פארגעסן, מען קען מיינען אז דאס איז טאקע די זאך, און נישט נאר דעם יעדע יעדע יאר וואס אונז מאכן נאכאמאל די כאילו מאכט עס עס ערגער דארף דאך דאס געדענקן יא, למשל, יא, אן קיין משלים. יעדע יאר וואס מען שפילט כאילו ווערט ווערט די זאך ערגער. פאר דעם איז באהבתך השם אלוקינו נתת לנו מ'דארף מאכן אזא ברכה, יא, אזוי ווי יום כיפור מאכט מען אזא ברכה, מ'דארף מאכן אזא ברכה תשעה באב. באהבת השם, בחמלת השם, האט ער אונז געגעבן, האט די חכמים האבן געמאכט, אזא זמן, אזוי ווי עס איז דא אין די יאר, מ'קען נישט א גאנץ יאר, אבער איין זמן, איין זמן, וואס מ'גייט נישט שפילן, ס'איז געענדיגט מיט די געימס, אונז גייען זיין קאצקע חסידים פאר איין טאג, נישט אנטוהן קיין תפילין, נישט זיך מאכן פרום, נישט גארנישט, זאגן האלא, אונז ווייסן נישט וואס טוט זיך דא, ס'איז אויס, ס'איז בטל. ווער ס'ליינט די קינות, ווער ס'ליינט איכה זעט אז דאס שטייט דארט, ס'איז נישט קיין פרומער ספר איכה, נישט קיין פרומער ספר די קינות, נישט קיין, ס'איז נישט קיין קאמפעטישן ווער ס'איז, ווער ס'איז מער הייליג אדער ווער ס'איז מער פרום, מער. ער קאכט זיך מער אין די איכה, יא ער וויינט מער, ס'איז נישט קיין זאך, מאכט נישט קיין סענס אפילו. און אזא צדיק, ס'שטייט שוין אפילו אין די גמרא אזעלכע זאכן, רבי יהודה בר עילאי, דומה כמי שמתו מוטל לפניו, כ'ווייס נישט. ס'ארבעט נישט אין מיין קאפ דאס. אפשר ווייל רבי יהודה בר עילאי איז געווען אזא צדיק וואס ביי אים איז טאקע געווען כמי שמתו מוטל לפניו אונז אלע שפילן אונז אלע דמיונ'ען אז בית מקדש איז געבויט אז אז ארבעט די וועלט ארבעט ער האט געכאפט אז ס'ארבעט נישט ס'איז געווען אזוי אבער ס'איז געווען ער האט זיך געפילט די שוואכסטע אין תשעה באב נישט די בעסטע יא נישט קיין ארויפגעגאנגען אה ברוך השם ס'איז געלונגען די תשעה באב יא ס'איז געווען גוט גוט געוויינט א גוט נחרם געווען מאכט נישט קיין סענס דאס.

און די זעלבע זאך, דאס איז דאך אלץ א אימעדזש פאר די נפש, די זעלבע זאך דארף זיין בנפש, אין עולם שנה נפש וואס אונז רעדן, עס דארף זיין בנפש, דאס הייסט אוואדע אונז שפילן אז ס'גייט גוט, עס איז נישטא קיין אנדערע ברירה. אבער א מענטש דארף האבן בנפשו אזוי ווי ס'שטייט במסתרים תבכה נפשי, אין די בתי גואי, עס דארף זיין עפעס א מסתרים, עס דארף זיין עפעס א מקום נסתר, עפעס א מקום נעלם וואס דארט שפילט מען נישט. דארט זאגט ער קלאר, אויב אויב ס'איז גוט איז גוט, איך זאג נישט, אויב אין די מסתרים גייט דא א מענטש און ער זעט אז פארקערט, די בית מקדש איז שוין געבויט, אזוי ווי ס'שטייט אין פארשידענע ספרים, זוהר שוין און אין חסידישע ספרים אז לגבי די גרויסע צדיקים וואס די בית מקדש איז געבויט, אלעס איז פיין, זייער פיין, איך רעד נישט, עס זאל זיין אזוי, אבער ס'דארף זיין אזא פלאץ וואס דארט שפילט מען נישט, דארט איז נישט ווייל ס'איז דא א חיוב, ווייל ווייל אונז זענען, ווייל אלע מיני זאכן, דאס איז די פאקט, דאס איז דארט איז די אמת, דאן וועט ער דארט איז די. קשר של אהבה. אויף דעם ווילן אונז זאגן, ס'איז דא, כ'זאג אסאך מאל די ווארט פון, נישט גענוג מאל, די רבי ר' בונם פון פרשיסחא האט געזאגט, אז וואס איז א חבר? וואס איז א חבר? אין די תורה שטייט נאר איין מענטש וואס איז געווען א חבר, תורה אין די חומש. יהודה האט געהאט א חבר. וואסער א חבר האט ער געהאט? רעהו העדולמי. דאס איז יהודה, דאס איז די וועג פון מלכות בית דוד. פון די אהבה, פון די קיינד פון רילעישאנשיפ וואס דוד המלך האט געהאט מיט מיט גאט. וואס האט זיין חבר, וואס האט וואס האט גענוצט דעם חבר, וואס האט געדינט דעם חבר, אז ער האט זיך געטראפן ביי א זונה. האט ער געדארפט איינעם צו שיקן די די גיין אפנעמען די משכון דארט פן נהיה לבוז יא ס'איז בושות א שליחות צו ס'געווען א מצות עשה קיין חסידישע זאך איז נישט געווען און ס'איז געווען בושות מיט גיין זוכן געהאט א חבר ביד רעהו העדולמי ע אים האט ער געהאט געטרויעט ער קען אים פארציילן ער האט זיך נישט געפילט שלעכט אים צו פארציילן זיך געשעמט פון אים האט אים פארציילט גיי דארט איז דא עפעס א זונה מ'דארף איר זוכן מ'דארף איר צאלן מ'דארף נעמען צוריק די חותמך ופתילך.

און מען דארף באמערקן, א חלק פון די גלות איז אז מענטשן האבן נישט אזעלכע חברים, אויף יעדע איינער שפילט ער א צווייטע געים, פאר זיין ווייב איז ער א עברי' אזאנס, פאר די יענעם איז ער א חשובע אינגערמאן, פאר די צווייטע איז ער, אלס, אלס זייער פיין אבער חבר'שאפט איז דאס נישט, יא. א חבר איז די מענשט, יא אזוי אויב ביסטו א גרופע חברים א חבורה וואס ווען מען קומט צו די חבורה טוט מען זיך אן די גארטל, דאס איז נישט קיין חבורה פון חברים, דאס איז א חבורה, אפשר איז עס וויכטיג צו האבן אזא חבורה אויכעט, אבער קיין חבורה פון חברים איז עס נישט.

צו גיין דאווענען זיך אויסוויינען אביסל שעמט ער זיך יא איז אויך נישט קיין חבר לאמיר זאגן ס'איז א חולשה איך וואלט געדארפט זיין א קול גאי וואס טוט נישט אזעלכע זאכן מאכט זיך אמאל אז איך וויל אז איך וויל זיך זאגן עפעס א קאפיטל תהלים איז דאך אויך נישט קיין חבר א חבר איז איז איינער וואס איז וואס איז מיט דיך מ'דארף נישט שפילט נישט קיין געים נישטא קיין קיין כאילו דאס איז טייטש א חבר. יעצט זענען דא אזא זאך, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט חברים פון די שכינה. ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט חברים. ולי מה יקרו רעיך א-ל, יא? א חבר מיט גאט. ווי געזאגט אויף דער ראפשיצער רב, יא? די שכינה הקדושה האט געהאט א חבר אויפן וועלט. עס האט זייער ווייניג אזעלכע חברים די שכינה, מ'דארף דאס געדענקען. ס'איז ישבה בדד, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. די שכינה איז זייער עלנד, זייער עלנד. וואס איז אזוי עלנד? ווייל אלע אירע חברים, אלע גרויסע צדיקים'לעך, אלע מענטשן וואס זינדיגן נישט, און זיי לערנען א גאנצן טאג. זיי זענען חברים פון א געוויסע מראה פון די שכינה. זיי זענען חברים פון א געוויסע ווען דער אייבערשטער אזוי ווי איך ווייס פון הנהגת היחוד יא דער אייבערשטער פירט אלעס ס'גייט אלעס גוט ער איז דאך דער בורא עולם כביכול נישט נאר ס'גייט אים אלעס גוט ער איז דאך די גאנצע איידיע וואס זיי קאנעקטן זיך מיטן גאט איז אז ער איז דער וואס אים גייט אלעמאל גוט יא דער אייבערשטער איז קיינמאל נישט סעד דער אייבערשטער קיינמאל נישט צובראכן דער אייבערשטער גייט אלעמאל גוט יא דאך די גאנצע איידיע איז אז אלעמאל ואתה מרום לעולם ה' לעולם ידך על דער אייבערשטער געווינט אלעמאל דאס איז מ'זעט מענטשן וואס זיי קאנעקטן זיך זייער שטארק מיט די נקודה פארוואס ער איז דאך א מענטש ער וויל חוסה זיין בצל דער שטארקער ער וויל זיין אתה גיבור לעולם השם, יא? האל הגדול הגיבור והנורא, דאס איז זיין גאט. זייער גוט, זייער גוט, ס'איז געוואלדיג. אבער ווער וועט זיין חבר פון גאט? ס'איז אזוי ווי איינער וואס, און ס'איז אמת, איינער וואס איז א חבר פון, איינער וואס איז א חבר פון זיין גוטסקייט, יא, א חבר פון זיין שטארקייט, פון זיין התגברות אויף נסיונות, פון זיין תורה, פון זיין חכמה, פון זיין מידות טובות. דאס איז אלעס זייער פיין. אבער נישט קיין חבר.

איז די שכינה דארף אויך אזעלכע חברים. די שכינה דארף האבן אזעלכע חברים, די שכינה האט זייער ווייניג אזעלכע חברים. וועסטו פרעגן א קשיא וואס הייסט די שכינה, אקעי א גוטע קשיא, די פאקט איז אבער אז די וועלט איז גוט באקאקט, און די וועלט דאס איז די פראדזשעקט פון גאט, זיין מעין פראדזשעקט, איינע פון זיינע פראדזשעקטס, כ'ווייס נישט, ס'איז זיין פראדזשעקט. און ס'גייט נישט גוט, ס'גייט נישט אזוי גוט, אפשר איז דא געווען ס'גייט גוט, אפשר על פי קבלה גייט עס גוט, פאקטיש גייט עס נישט גוט. און יעדע איינער קוקט אוועק, יא, הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבוני, יעדע איינער קוקט אוועק, קיינער וויל נישט אריין גיין אין דעם חורבה מיט רבי יהושע בן לוי ווי די בת קול איז מנהמת כיונה, פילט זיך מורא'דיג פארלוירן ווען מ'הערט דאס.

אזוי די שכינה זוכט מענטשן, זוכט זוכט חברים וואס זאלן זיך אביסל משתתף זיין מיט איר. זאל נישט א גאנצע צייט צומאכן די אויגן ווען זי הייבט אן צו ווייזן אירע אירע פגמים, ווען זי הייבט אן צו ווייזן אירע חסרונות, ווען זי הייבט אן צו ווייזן אירע חרבנות.

און איך קען זיך קאנעקטן מיט דעם אויך, דאס איז פאר דעם הייסן זיי אנשי כנסת הגדולה, דאס איז א נייע סארט גדולה, דאס איז א נייע סארט שטארקייט, דאס איז א נייע סארט אידישקייט, זיי זענען חברים פון גאט ווען עס גייט אים נישט גוט, רוב מענטשן ווילן נישט זיין קיין חברים פון גאט ווען עס גייט אים נישט גוט, די גאנצע איידיע וואס זיי זוכן גאט איז ווען עס גייט אים גוט.

און זאגט פאר א גר, דו ווילסט זיך מדבק זיין באומה זו וואס זענען שפלים און נבזים און נרדפים. דאס הייסט, אונז גלייבן דען אז אז אז צו זיין א איד איז די טייטש צו זיין א שפל ונבזה ונרדף? דאס איז וואס אונז גלייבן? אונז גלייבן נישט דאס חס וחלילה. אוודאי גלייבן אונז אז ס'איז גוט. אבער צו זיין א איד, אויב דו ווילסט זיין, דאס איז א טעסט, יא, דו ווילסט זיין מיין חבר, וועסט זיין מיין חבר ווען איך וועל זיין א רשע, וועסט זיין מיין חבר ווען איך וועל זינדיגן, וועסט זיין מיין חבר ווען איך וועל ווען ווען איך וועל זיין ביי אבילות און וועסט מיך מנחם זיין דאס הייסט א חבר אנישט איז דאך סתם זיך זיך זיך מיינסט דאך נישט מיך און דאס איז נישט קיין דרישה איך וויל דארף דארף דאס הערן דאס איז נישט עפעס א נאך אויך געמאכט מוסר מיין נישט זיך דאס איז אסאך רו דא דא דא מנוחה יא מ'דארף נישט שפילן גארנישט אונז אלע, כ'ווייס נישט מיך, זיי פילן זייער פארלוירן ווען ס'איז אזא סארט סיטועשן פון ניחום אבלים, פון א חבר וואס האט א צרה וואס וואס קען איך טון? איך קען אים פיקסן? איך קען נישט, איך קען נישט, איך קען נישט צוריק ברענגען יענעם לתחי', איך קען נישט מרפא זיין, איך קען נישט, איך קען, איך קען נישט, דא מענטשן וואס האבן עצות מאכן, איינער קען העלפן זאל ער העלפן, אבער רוב זייער אסאך קען מען נישט, און און און אסאך מאל און ס'מאכט זיך. מענטשן וואס האבן צרות, אסאך מאל זייערע חברים פארלויפן אוועק פון זיי ווייל זיי פילן זיך זייער אנקאמפארטעבל, איך בין א חבר צו פאר צו טאנצן צו שפרינגען צו מאכן לעבעדיג, איך קען דיך נישט יעצט, מיט וואס בין איך א חבר, אה איך קען העלפן, איך קען דיך נישט העלפן, מען פילט זיך מורא'דיג אנקאמפארטעבל, און אזוי וועגן דעם זייער אסאך אידן אנטלויפן פון די שכינה ווען ס'גייט זיי נישט גוט, דאס דאכט זיך אז ס'גייט נישט פאר די שכינה גוט, די שכינה, וואו, די שכינה האט כורת ברית געווען מיט מיט מיט א איד, און זענען אידן וואס האבן זיך גע'מל'עט, האבן זיך גע'מל'עט און האבן געזאגט. אל חי חלקנו צורנו, צוה להציל ידידות שארנו. דאָס האָט מען געזאָגט, װען מ'איז געװען אַכט טעג אַלט, יאָ? טײַטש אַז די, אַז, אַז, אַז, אַז די שכינה האָט אַ חלום. זי האָט אַ חלום אַף דיר. און זי זאָגט, איך גײ מיט דיך כּורת ברית זײַן די שאַרפֿסטע װעג װאָס מע קען, שנײַדן אַ שטיקל הױט, שטיקל ערלה. און אונז גייען זיין, אונז גייען זיין, אונז גייען זיין צוזאמען, און אונז גייען בויען א וועלט. און ביז דערווייל שטייט יעדער אויף, און אה, יא. כמו ש... עבר עליו מה שעבר עליו, ווי מ'זאגט אין ברסלב. איז שוין, א מענטש קוקט נישט אויף זיך אליינס. אנטלויפט פון זיך אליינס. ממילא קוקט אויך נישט אויף די שכינה, ער פארגעסט פון זיך. עס נאך געהאט דא איינער, וואס זאגסטו? נו, איך האב געמיינט איך זאל זיין, ביז דערווייל בין איך נישט. כ'זאל זיין א בינוני. מען אנטלויפט, מען דארף געדענקען אז די שכינה זוכט נישט זאלסט תשובה טון, תשובה איז נאך א סטעפ. זי זוכט, פארוואס אנטלויפסטו פון מיך? אונז האבן געהאט א דריעם, אונז האבן געהאט א חלום צוזאמען. און דער חלום איז אזוי ווי אזא חלום, עס איז דא עולם, דא איז נישט דא, נאכנישט קיין עולם התיקון, פון דעם וואס איך פארליר מיין חבר, אויב איז דא א זאך וואס קען אויפלעבן דעם חלום, אויב איז דא א זאך וואס די חלום פון ששת ימי בראשית, פון פון מעמד הר סיני, פון די אהבת כלולותיך, פון די זמנים וואס אונז האבן געזאגט ואתם תהיו לי, יא. וואטעווער ס'שטייט נאך דעם. אויב ס'איז נאך דא א חלום פון דעם, איז די בגידה, די אנטלויפן פון דעם איז, ווען מ'קען זיך נישט זעצן צוזאמען און לייגן לייגן אש אויפן קאפ און קלאגן אויף דעם וואס ס'גייט נישט. איכה ישבה בדד, זי זיצט אינדרויסן העיר רבתי עם, היתה כאלמנה. זי איז כאלמנה, זי איז נישט קיין אלמנה. אזוי ווי זי קלאגט זיך, מ'דארף אין אין ספר איכה קלאגט זי זיך כסדר די שכינה, ווי זענען מיינע חברים? קראתי למאהבי המה רמוני, כ'האב געמיינט אז די אלע גוים זענען מיינע חברים, אוודאי זענען זיי חברים, שלמה המלך האט כורת געווען ברית מיט אלע גוים ארום און ארום, ס'געווען גאנץ גוט, ס'געווען גאנץ גוט צו זיין א חבר פון דעם, דעם גאט האט די בית המקדש, שטייט אין שלמה'ס תפילה, מ'קומט און ס'גייט גוט, ס'קומט שפע, יא. און ס'גייט נישט גוט, און ווער איז שולדיג? אונז זענען שולדיג אליינס, אונז זענען ביידע שולדיג, די די די שווערסטע זאך איז איז פאר א מענטש תשובה צו טון ווען ער איז שולדיג, זיך צו פעיסן ווען ער איז שולדיג, יא, זאג נישט ביסט נישט שולדיג, ס'גייט זיך מתגבר זיין, ס'איז אלץ בפנימיות איז אלץ גוט, ניין ס'איז נישט גוט, אונז זענען שולדיג, אונז זענען ביידע שולדיג. פארוואס קוקסטו איר נישט אריין אין די אויגן? זעץ זיך אוועק נעבן איר, זי זיצט דארט אינדרויסן, ישבה בדד, זעץ זיך אוועק נעבן איר, און וויין אביסל מיט איר. ס'איז נישטא קיין, אזויווי דער ר' פנחס קאזאק זאגט, דאס איז נישט, דאס איז אהבה, דאס איז נישט אהבה, אזויווי מ'זיצט אויפן פלאר כדי. דאס איז א אויף און און איך זאג איך מאך גרינגער איך מאך אסאך איך מיין נישט דא צו מאכן שווערער איך מאך דא גרינגער דיך אויף מען מוז נישט גארנישט מען מוז נישט האבן שרייבן קיין שיינע קינה מען מוז נישט וויינען מען מוז נישט גארנישט מען מוז האבן די גאטס נישט צו אוועק לויפן פון דעם וואס האט זיך געשוואוירן צו דיר דארט פון עפעס וואס וואס הייסט ארום א דריי יונתי בחגוי הסלע און ווען די יונה גייט און ס'איז בת קול מנהמת כיונה און זאגט אוי לי אוי לי שהחרבתי את ביתי אוי לי און דו הערסט עס און דו זאגסט יא אונז זענען שולדיג, אונז זענען שולדיג, אונזערע קינדער זענען שולדיג, און די שכינה איז שולדיג, דזשאסט בי דער. דאס איז די די די גרויסע זאכן, אונז ווילן לערנען זוהר אויף איכה אם ירצה השם אפשר נעקסטע וואך מ'וועט לערנען אביסל אינעווייניג, אבער דאס איז א שטיקל הקדמה פאר די קיינד אוו סטעיט וואס ס'איז צו זיצן און זאגן איכה.